הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת ברכות דף מ'. יעצט האלטן מיר אינמיטן ארום רעדן הלכות סעודה. אמר רב, האט רב געזאגט, די ערשטע שורה. וואס טוט זיך איינער האט זיך געוואשן צו עסן ברויט, און ער מאכט א מוציא, מארגן זעליג הייבט יעצט אן די שיעור, דף מם, די ערשטע שורה. איינער האט זיך געוואשן א ברויט און ער מאכט א מוציא און בעפאר ער עסט האט ער אויסגערעדט. ער זאגט טול ברוך, טול ברוך, דא האסטו, נעם, דא האסט א סלייס, דא האסט א שטיקל חלה, פאר ער עסט נאך. וויאזוי ארבעט עס, דער ראש המסיבה, דער בעל הבית, מאכט המוציא לחם מן הארץ, און ער יוצא די עולם, און דער עולם עסט אויף זיין ברכה, מען הערט זיין ברכה, אבער פאר ער עסט, טול ברוך, טול ברוך, איז אינו צריך לברך, דארף ער נישט נאכאמאל מאכן א מוציא, זאגט רש י, אף על גב דשיחה הויא הפסקה, אויסרעדן נאך א ברכה איז א הפסק, אזוי ווי עס שטייט אין מסכת מנחות רש י, סח בין תפילין לתפילין, אז מען רעדט אויס צווישן איין תפילין און אנדערע תפילין צריך לברך, אבער צורך ברכה, הך שיחה איז צורך ברכה, וויבאלד די עולם דארף דאך האבן די חלה, און זיי האבן דאך א שייכות מיט דיין ברכה. אבער לאמיר זאגן ער זאגט הבא מלח, נאך המוציא לחם מן הארץ, ברענג אריין זאלץ, הבא לפתן, ברענג אריין די דיפס, דאס איז צריך לברך, ווייל דאס פעלט נישט אויס פאר די ברכה, דאס איז שוין א עקסטערע זאך. רבי יוחנן אמר ניין, אפילו הביאו מלח הביאו לפתן, נמי אינו צריך לברך, ווייל דאס איז אויך א צורך ברכה. דאס איז א צורך ברכה. דו דארפסט האבן זאלץ, און דו דארפסט האבן לפתן, כדי צו קענען עסן די חלה. אן דעם קענסטו עס נישט עסן, זאגט רשי. שאף זו צורך ברכה שתהא פרוסה של ברכה נאכלת בטעם, מ'דארף קענען עסן א מוציא מיט א טעם, אבער גביל לתורי גיי מיש אויס די עסן פון די פון די בהמות פון די שעפעלעך מיט וואסער, גביל לתורי לויף ארויס אינדרויסן מיש אויס מיט וואסער די קלייבן וואס מען געט צו עסן פאר די בהמות, דאס איז שוין יא צריך לברך ווייל דאס איז א הפסק. בקיצור, אז דו רעדסט אויס נאך א ברכה פארן עסן אין א זאך וואס איז נישט לצורך א ברכה, דארפסטו מאכן נאך א ברכה. אז ס'איז לצורך א ברכה, ורב ששת אמר אזוי פסק'ענען מיר אונז, אז גביל לתורי מיש אויס די עסן פאר די בהמות מיט די מיט די וואסער, נמי אינו צריך לברך, ווייל דאמר רב יהודה אמר רב, אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו. די אלע וואס האבן בהמות און חיות און עופות, דארפן וויסן אז די הלכה איז מען טאר נישט עסן,

לכתחילה, דאס איז צורך סעודה וועגן דעם. א זאך וואס איז נישט צורך סעודה, דארף מען איבער איבער איבער מאכן א ברכה. אבער מען דארף דא אויסרעדן אז מען פסק'נט אין שולחן ערוך. לכתחילה זאל מען נישט אזוי טון. לכתחילה זאג פאר די ברכה אז מען זאל גיין געבן צו עסן. אבער אז דו האסט געמאכט א ברכה און דאס האט לצורך סעודה. מעגסט דו ווייטער עסן. אמר רבא בר שמואל משום רב חייא. לאמיר גיין נאך א הלכה וועגן בציעת הפת. אין הבוצע דער וואס שניידט אויף די חלה און ער מאכט א ברכה, ער טאר נישט, רשאי, ער נישט גערעכט, ער האט נישט קיין רעכט צו צו מאכן א ברכה לבצוע, עד שיביאו מלח, ביז מען דארף אריינברענגען מלח, או לפתן לפני כל אחד, מען מוז אריינברענגען זאלץ און לפתן פאר יעדן איינעם, ווען נישט טאר ער נישט מאכן קיין המוציא. וואס? לפתן וואס מ'טינקט איין די ברויט. מ'וועט שוין זעהן וויאזוי אונז פסק'ן מיר. רבא בר שמואל פארציילט די גמרא, איקלע לבי ריש גלותא איז אמאל געווען ביים ריש גלותא אינדערהיים אפיקו ליה ריפתא האט מען אים געברענגט עסן ברויט ובצע להדיא געמאכט א מוציא ער האט נישט געווארט זאגט רש"י ולא המתין למלח ולפתן זאל זיין געבענטשט. ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שקויעך. ער האט נישט געווארט אויף זאלץ מיט לפתן. אמרו ליה האבן אים געפרעגט, דער רבי האט צוריקגעצויגן פון זיין הלכה, הדר מר משמעתיה, האסט דאך געזאגט אז מען טאר נישט מאכן קיין המוציא, נאר אז מען האט זאלץ מיט לפתן, אמר להו, לית דין. צריך בשש. די ברויט פעלט נישט אויס מען זאל ווארטן אויף זאלץ, בשש זאגט רשי איז עיכוב זיך אויפהאלטן כמו אין בושש רכבו, כלומר רשי, פת נקיה היא זו, ס'איז א גוטע ברויט, א זויבערע ברויט ואין צריכה לפתן. און למעשה איז דא אזא שיינע תוספות אונטן ומיהו ר' מנחם די ערשטע תוספות. אבער די לעצטע שטיקל, די אלע וואס האבן עוז והדר גמרא, עס הייבט זיך מסתם אן אין באלד. ומיהו ר' מנחם היה מדקדק מאוד להביא מלח על השולחן. אז מען רעדט אויף למעשה היינט אונזער ברויט איז אויך פת נקי, סאו לכאורה וואס דארף מען האבן די זאלץ? אז ס'שטייט אין מדרש ווען אידן זיצן ביים טיש, כשישראל יושבין על השולחן וממתינין זה את זה עד שיטלו ידיהם והם בלא מצוות, טוט זיך יעצט גארנישט, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגין עליהם, דאס אז מען מאכט טונקט איין די ברויט אין די זאלץ, דאס איז מגין אויף אידישע קינדער פון שלעכטס. ברענגט ער נאך א מימרא וואס רבא בר שמואל האט נאכגעזאגט פון ר' חייא, מארגן ארי, קום נעם א גמרא מען האלט אנפאנג דף, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס א דף גמרא טוט פאר א מענטש, עס טוישט א מענטש. טוישט א מענטש געט חיות פאר א מענטש. רבא בר שמואל זאגט בשם רבי חייא ווען א מענטש גייט ארויס קטנים, ער גייט ארויס קליין, אין מי רגלים כלים אלא בישיבה, אויב דו גייסט ארויס זיצעדיג, גייט ארויס די גאנצע מי רגלים פון די מענטש, ווייל דער מענטש וויל זיך נישט צוריק האלטן, ער ווייסט אז ער גייט נישט ווערן נאס זיין פיס, במילא גייט ער ארויס אינגאנצן, אבער ווען א מענטש שטייט, זאגט רשי, ווען די ווען ער שטייט האט ער מורא ביים סוף ווען ס'גייט ווערן וויאזוי גייט מען ארויס דא א שטראם ס'גייט ווייט אוועק פון די מענטש יא אבער ווען ס'ווערט קלענער הייבט עס אן צו טראפן אויף די מענטש סאו די מענטש וויל נישט אז די פיס זאל אים זיין שמוציג מ'האט שוין געהאט אויבן אז ס'איז א גרויסע פראבלעם מענטשן וועלן זאגן אויף זיינע קינדער מ'וועט מוציא לעז זיין במילא גייט עס נישט ארויס אמר רב כהנא אבער ובעפר תיחוח, אויב מען גייט ארויס קטנים אין ווייעכע זאמד, וואס ס'באונסט נישט צוריק, ווען מען גייט ארויס אויף סעמענט, אויף א שטיין, ווערט מען אליינס אנגעשפריצט, אבער ווען מען גייט אין א ווייעכע זאך, גייט עס אריין, איז אפילו בעמידה, איז אפילו ווען מען גייט ארויס שטייעדיג שייע, איז נישט קיין פראבלעם, ווערט. זאגט רשי עפר תיחוח ליכא ניצוצות, ס'איז נישט דא קיין ניצוצות, ער ווערט נישט פון דעם אנגעפלעקט, און ואי ליכא עפר תיחוח אויב האט ער נישט קיין עפר תיחוח וואס זאל ער טוהן, אויך לאמיר זאגן ער קען נישט זיצן, יעמוד במקום גבוה, זאל ער שטיין אויף א הויעכע פלאץ, וישתין למקום מדרון, און זאל ארויס גיין אויף א שיפע פלאץ וואס גייט אראפ, איז נישט דא קיין מי רגלים, קיין ניצוצות, במילא שייע איז נישט דא קיין פראבלעם אז ער זאל זיך דארפן צוריק האלטן, ווי קומט אריין די גמרא? נאך א מימרא. פון אים דא מיר האבן נאך א מימרא ואמר רבא בר שמואל משמיה דרבי חייא אחר כל אכילתך ווען דו עסט זע צו עסן אביסל זאלץ אכול מלח ואחר כל שתייתך ווען דו טרינקסט שתה מים זע צו טרינקען וואסער אזוי ואי אתה ניזוק קענסטו נישט האבן קיין היזק ווייל עסן און טרינקען אן זאלץ און אן וואסער קען שעדיגן די מענטש תניא נמי הכי מ'האט אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא אחר כל אכילתך האלט מיט דארף מען. אחר כל אכילתך ווען דו עסט נאך אלע דיינע עסן אכול מלח עס אביסל זאלץ ואחר כל שתייתך שתה מים ואי אתה ניזוק וועסטו נישט ווערן געשעדיגט למעשה ווערט געפסקנט אין שולחן ערוך אז אונזער פת האט שוין זאלץ און אונזער אלע טרינקען האט שוין וואסער איז נישט קיין פראבלעם אז דו'סט האבן א טרינקען וואס איז נישט דא דערינען קיין וואסער דארף מען טאקע זען נאכדעם צו טרינקען וואסער תניא אידך אכל כל מאכל איינער האט געגעסן ולא אכל מלח האט נישט געגעסן קיין זאלץ, שתה כל משקין, געטרינקען עפעס א טרינק, ולא שתה מים, ביום בייטאג ידאג מן ריח הפה וועט ער האבן א שלעכטע גערוך אין די מויל, ובלילה ידאג מן האסכרה, זאל ער מורא מען גייט באקומען אסכרה, א מחלה וואס הייבט זיך אן. אין די האלז און ס'גייט אראפ נאך דעם צו די קישקע און מ'קען זיך כמעט דערווערגן. תנו רבנן מ'האט געלערנט א ברייתא, המקפה אכילתו במים, איינער לייגט אריין, זאגט רש י שותה מים הרבה אחר אכילתו, ער גיסט אריין אסאך וואסער אין זיך נאכן עסן, עד שאכילתו ביז די עסן צפה במים שווימט אין וואסער, אינו בא לידי חולי מעים. פרעגט די גמרא וכמה, וויפיל וואסער דארף מען טרינקען אמר רב חסדא, א קיתון לפת. א קיתון, זעט אויס אין צייטן פון די חזל איז געווען באשטימטע קריגלעך, גייט דאס זיין א קריג, ווי אזוי קען דא אלעס זיין, אלעס הייסט קריגלעך, און וואס מיינט א פת? ס'איז געווען איין סארט פת, איין סארט קיתון, קיתון לפת. אז מען רעדט שוין פון א געזונטע וועג פון עסן, גייט די גמרא אריין אין נאך זאכן וואס איז געזונט. אמר רב מרי אמר ר' יוחנן, הרגיל בעדשים, אחת לשלושים יום, אויב איינער עסט לינזן, איינמאל א חודש כאטשיג מונע אסכרה מתוך ביתו. רש י זאגט לינזן מאכט דייעריע, ס'מאכט שלשול, און אסכרה הייבט זיך אן פון נישט קענען ארויסגיין, סאו אז דו עסט בונדלעך די לינזן וואס מאכט ארויסגיין עסטו נישט האבן קיין אסכרה, אבל כל יומא לא, ס'איז נישט גוט צו עסן יעדן טאג פון דעם, מאי טעמא, פארוואס איז שלעכט צו עסן לינזן יעדן טאג, משום דקשה לריח הפה ס'ברענגט א שלעכטע גערוך אין די מויל, ואמר רב מרי אמר רבי יוחנן. רב מרי נאך א רבי יוחנן הרגיל בחרדל, איינער עסט חרדל, וואס איז חרדל? מאטכע. מאסטערד? אזוי האבן געטייטשט די רבי'ס. אחת לשלושים יום. מונע חלאים מתוך ביתו, נעמט ער אוועק קרענק פון זיך. אבל כל יומא לא, נישט גוט עסן יעדן טאג פאר וואס? מאי טעמא, משום דקשה לחולשא דליבא. ס'ברענגט הארץ ווייטאג.

דא מענטשן וואס לייגן עס אויף די ברויט. א מענטש עסט קצח, אינו בא לידי כאב לב, ברענגט אים עס נישט קיין הארץ וויי. פרעגט די גמרא, קימל? קימל איז דאך אזא שרעקעדיגע זאך, מיתיבי רבן שמעון גמליאל אומר, כ'האב געהערט א ברייתא רבן שמעון גמליאל קצח אחד מששים סמני המות הוא. דאס איז איינע פון די זעכציג וועגן וואס עס ברענגט סם אויף א מענטש, מ'קען שטארבן, און והישן למזרח גרנו, ווער ס'שלאפט.

אדער ער ברענגט עס צו צו שטארבען, ענטפערט די גמרא לא קשיא, עס ווענדט זיך די שמעק אדער די טעם, הא דאס וואס שטייט אז עס איז א שרעקעדיגע זאך קימל הרי הוא בריחו, הא דאס וואס ר' חמא בר חנינא זאגט אז עס איז א גוטע זאך דאס איז בטעמו, פארציילט די גמרא אימיה דרבי ירמיה די מאמע פון רבי ירמיה אפיא ליה ריפתא האט אים געבאקן א ברויט ומדבקא ליה זי האט ארויפגעקלעבט אויפן ברויט די קצח די קימל. אבער נאכדעם ומקלפא ליה האט זי עס אראפגענומען זאגט רשי בשביל הריח זי האט נישט געוואלט זאל זיין א גערוך אבער זי האט געוואלט אז די טעם אין די ברויט זאל אריינגיין. מ'הייבט אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל קען פרובירן מיטהאלטן פון דאס ניי ס'געשטאנען אין די משנה רבי יהודה אומר מ'מאכט אויף וועדזשטעבלס בורא מיני דשאים

יעדן טאג און יעדן טאג. וואס הייסט טאג? וכי ביום מברכין אותו, מען דאנקט אויף דעם אייבערשטן ביי טאג, דף מ', ובלילה אין מברכין אותו, ביי נאכט דאנקט מען אים נישט די ברוך השם יום יום מנחם, אלא לומר לך כל יום ויום, תן לו מעין ברכותיו. זאגט רשי, בשבת זאלסט אים דאנקען אויף שבת. ביום טוב זאלסטו מאכן ברכות אויף יום טוב, קומט אויס הכא נמי די זעלבע זאך ווען מען עסט גרינצייג, כל מין ומין, יעדע מין וואס וואקסט אויף דער ערד, תן לו געב א לויב פארן אייבערשטן, מעין ברכותיו, פון די מעין פון די זאך וואס ער האט דיר געגעבן, בונדלעך איז מער א פירות, פרי האדמה. וועדזשטעבלס איז מער גראזעלעך, בורא מיני דשאים. אז מען רעדט שוין פון א מימרא פון רבי זיירא, אדער פון רבי חנינא בר פפא, ואמר רבי זיירא, נאך א מימרא האט רבי זיירא געזאגט, אדער ואיתימא ס'איז דא וואס זאגן, אז רבי חנינא בר פפא האט דאס געזאגט, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. קוק א חילוק פונעם אייבערשטן. מידת בשר ודם, געב א קוק דא. האסט א קאפי, יא? א פילע קאפ מיט קאפי, קענסט אריינגיסן נאך עפעס אין דעם? סרולי, האסט א פילע קאפ? קענסט עפעס אריינלייגן אין דעם? ניין. האסט א ליידיגע קאפ? כלי ריקן מחזיק. א ליידיגע כלי קענסט אריינלייגן אין דעם? כלי מלא אינו מחזיק. אבער א זאך וואס דער אייבערשטער מאכט איז פארקערט, הקדוש ברוך הוא אינו כן. א רחניות'דיגע זאך איז פארקערט. מלא, רשי זאגט אדם חכם, א מענטש א תלמיד חכם איינער וואס לערנט, גייט אריין אין אים נאך, מחזיק. גייט אריין אין אים נאך חכמת התורה ריקן א ליידיגע קאפ אינו מחזיק ס'גייט נישט אריין ס'איז פארקערט ווי מער א מענטש האט אין זיך אלץ מער לייגט דער אייבערשטער אריין נאך אין אים האסט א מקור אויף דעם שנאמר ויאמר אם שמוע פאריגע וואכדיגע סדרה אם שמוע תשמע לקול השם אלוקיך וואס איז די שמוע תשמע אם שמוע דו הערסט

אין די גמור איז פירט אויס דער צווייטער פוס ווי אין יפנה לבחו אין אויב לאמע זאגן דער גיין לבטול שיב לוי תשמע דער מען איז אויס דער גיין מיט דער צווייטער מישן ביטע וואס איז גאט מיט פרידיגע מישן יאנקי וואס דער ברויך מאכן אויף פייער פון א בוים זעליג

מען פסק'נט אזוי אבער נישט ווי ווי ווי די בחורים עם הארצים וואס יעדע מאל זיי האבן א עסן און זיי ווייסן נישט וואסערע ברכה צו מאכן מאכן זיי א שהכל חס ושלום מען טאר נישט מאכן קיין שהכל ווען מען ווייסט נישט אויב דו האסט געמאכט א שהכל ביסטו יוצא געווען אבער גיי מאכן א שהכל ווען מען ווייסט נישט קאל א רב קאל א דיין כ'מיין ס'דא א האטליין מ'קען אריינטעקסטן א נאמען פון א עסן און עס קומט צוריק כ'ווייס ס'דא אזא גרופע א טעקסט מעסעדזש לייגסט אריין א נאמען פון א עסן ס'שיקט דיך צוריק וואסערע ברכה מ'מאכט אויף דעם פרעג די גמרא מאן תנא ווער איז די תנא פון די משנה וואס האלט דעיקר אילן ארעא אז אויב די אויב די משנה זאגט זאג איך פאר א נייע משנה איך קען עס מיטהאלטן דארף מען אויב די משנה זאגט אויב מ'מאכט אויף אן עפל לאמיר זאגן אן עפל בורא פרי האדמה האט מען יוצא געווען ער האלט אז די עיקר חיות פון די בוים קומט

און ליינען די פרשה פון ביכורים. די תנא ק, וואס? די קוואל. די קוואל פון די בוים. סאו לאמיר זאגן אן די קוואל גייסטו נישט קענען, גייסטו נישט קענען, גייט נישט וואקסן מער. אבער בשעת מען ברענגט ביכורים מנחם, דארף מען דא א גאנצע פרשה וואס מען ליינט אין בית המקדש, איינע פון די זאכן מען דאנקט דעם אייבערשטן, אשר נ, האדמה אשר נתתה לי. איז איז מביא איז די חכמים האלטן מביא ער קען ברענגען ביכורים אבער ואינו קורא ווייל דו קענסט נישט זאגן האדמה אשר נתתה לי איינמאל די קוואל איז אויסגעטריקנט אדער די בוים איז אפגעשניטן איז שוין נישט דא געענדיגט איך קוק נישט אויף די ערד די עיקר איז די בוים אבער רבי יהודה אומר מביא וקורא פארוואס זאגט רש"י שהארץ היא עיקר האסט ערד האסט נאך לאנד האסט שוין נישט קיין בוים סאו במילא ווען איך האב דא די משנה אז מען מאכט אויף אן עפל א בורא פרי האדמה האט מען יוצא געווען זעליג ווייל ס'קומט פון די ערד וואס טוט זיך פארקערט האט געמאכט א ברכה על פירות הארץ מאכט א בורא פרי העץ לא יצא גמרא פשיטא דאס דארפסטו מיר נישט זאגן וואס דארפסטו מיר זאגן אז מען מאכט אויף א אויף א אויף בונדלעך בורא פרי העץ נישט דא קיין עץ זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק רב נחמן בר יצחק האט געזאגט לא נצרכה עס פעלט נישט אויס צו זאגן די הלכה אלא לרבי יהודה ביסט גערעכט סתם אזוי איז עס פשוט אבער שיטת רבי יהודה וואס ער האלט דאמר חיטה מין אילן היא רבי יהודה האלט ווייץ דו קוקסט אן אויף א ווייצל וואס וואקסט אויף א זאנג די זאנג איז א בוים וואלט זיך געקענט מיינען אפשר קען מען יוצא זיין און מאכן בורא פרי העץ אויף אויף אויף אן א בוים ווי זעהסט אז ר' יהודה האלט אז ווייץ איז א בוים דתניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון דער בוים וואס אדם הראשון האט געגעסן דער עץ הדעת וואסערע בוים איז געווען איז א גרויסע מחלוקה ר' מאיר אומר ס'מוז זיין ס'איז געווען גפן היה שטייט אין רש"י זאגט אין בראשית די תורה וויל נישט מפרסם זיין וואסערע בוים ס'איז געווען אבער די תורה וויל נישט פארשעמען מענטשן זאלן נישט וועלן עסן דער בוים ווייל דורך די בוים שטארבט מען, דורך די בוים האבן פרויען שווער קינדער, די אלע קללות, בזעת אפיך תאכל לחם, א מענטש וועט האלטן אינמיטן ארבעטן און זיך אויפרעגן אויף זיין ארבעטער, וועט ער גיין אויסהאקן די ביימער ווייל די ביימער האבן געהרגעט, אבער ר' מאיר זאגט ס'מוז זיין ס'איז געווען טרויבן, ווייל שאין לך דבר דאס ליינט מען אונטער, ברסלב'ער חסידים טרינקען נישט קיין וויין, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, וואס נאך ברענגט וויינען? וואס נאך ברענגט וויינען? וואסערע צרות קומט ארויס פון פון וואס? פון וויין. יא, מען איז שיכור, שטייט מען נישט אויף צו פרי ארבעטן, און ס'איז נישט דא קיין לעבן נאכדעם, און אלעס גייט חרוב. מוז זיין אז די פראבלעם, קודם כל שנאמר ווי דאס איז וישת מן היין, נח האט זיך אנגעטרינקען נאכן מבול, וישכר האט זיך, ער איז געווארן שיכור, און נאכדעם איז צוגעקומען די גאנצע פרשה מיט חם, און ער האט געשאלטן, ס'איז ארויסגעקומען די גאנצע. די גאנצע טונקעלע פאלק וואס מ'ליידט אלע צרות קומט פון דעם וואס נח האט זיך אנגעטרונקען מוז זיין אז אדם הראשון האט אויך אויך באקומען אלע צרות פון די וויין בוים, ר' נחמיה אומר ס'מוז זיין תאנה היתה, ס'איז געווען א פייגן בוים, פארוואס? ווייל שבדבר שנתקלקלו בו, מיט די מיט די בוים וואס זיי האבן באקומען זייער פראבלעם, נתקנו. אזוי שטייט דער אייבערשטער. די מידה פון די אייבערשטער איז מיט וואס ער שלאגט מיט די זעלבע וועג היילט ער אויס זאגט די פסוק נו נו געווארופי וואס וואס איך האב נישט וואס אה, די קיטע רשע ברענגט טאקע זייט למשל מידעס א קודש בו איך קען מיט די קיטע רשע מידעס א קודש בו איך באיזמו שי מאקעבוי מיט מעסער וואס ער שלאג אין מראפ נעט וואס איך נעט א קופון so אז איך זיי דך שנעמר ווי איז פרי אלע טיין און נאך דעם וואס דעם ריש פון געזען מיט חבר זיין נאקעט און דארט איז געמאכט א קאוד פון בלעטער פון א פאגנבוים מוז זיין אז זייער פראבלעם האט זיך אויך אנגעפאנגען פון א פייגנבוים. רבי יהודה אומר חטה היתה. ס'איז געווען ווייץ. דאס די ראי' וואס די גמרא ברענגט אז רבי יהודה האלט עץ הדעת. עץ? ווייץ איז א עץ? יא, רבי יהודה האלט ס'א עץ. פארוואס? שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא? א בעיבי ווילאנג די בעיבי נער'סט, ווילאנג די בעיבי זייגט מילך פון די מאמע רעדט עס נישט. הייבסט אן געבן שטיקעלעך ברויט. טאטע, מאמע, מאמע, הייבט ער אן צו זאגן טאטע מאמע, עד שיטעום טעם דגן, זאגט רש"י וזה נקרא עץ הדעת, זעה איך פון דא, און דאס איז די חידוש פון די משנה, סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געקענט מיינען, הואיל ואמר רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אין ברייתא אז חטה מין אילן היא, במילא ליבריך עליה, נישט לברך עליה יענקי,

דף מ עמוד ב. אבל היכא דכי שקלת ליה לפירי, איינמאל דו נעמסט אוועק דעם פרי, ליתיה לגווזא, פאלט אראפ די גאנצע ביימעלע, דהדר מפיק, אז ס'קען נישט ארויסגעבן נאכאמאל, למשל ביי ווייץ, ווען דו שניידסט אראפ די חיטים, קומט נישט ארויס נעקסטע יאר פון דעם זאנג, דער גאנצער זאנג ווערט אויס, לא מברכינן עליה בורא פרי העץ, אלא בורא פרי האדמה. אזוי פסק'נט מען, דאס איז די. אז איר וועט האבן צייט קענט איר לערנען דעם תוספות דף מ', דארט זאגט ער די אלע בעריס, בלובעריס, סטראבעריס, פארוואס מאכט מען אויף דעם בורא פרי העץ, ס'איז קליינע ביימעלעך טאקע, אבער די ביימעלעך בלייבן, במילא מאכט מען אויף דעם א העץ. ועל כולן אם אמר שהכל, מען הייבט אן א פרישע גמרא, ארי, אלקים, מה? מה? מה? מה? וואס?

ביי רב ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, כל שכן רב הונא, וואס ער איז א תלמיד פון רב, זיך אויסלערנען די כללים, וויאזוי מ'לערנט זיך אויס צו פסק'ענען, אז אויף יעדע זאך, אויב האט מען געמאכט א שהכל, נישט, שימי, ווען דו ווייסט נישט וואס איז די ברכה צו מאכן, גייסטו מאכן א שהכל און דו ביסט יוצא. אויב דו האסט געמאכט א טעות זאגט די גמרא נימא כתנאי לכאורה איז שוין א מחלוקת תנאים צו מען קען יוצא זיין א שהכל אויף ברויט שטייט אין א ברייתא ראה פת איינער זעט א ברויט ער וויל עסן ברויט ואמר ער רופט זיך אן אין אידיש אזא שיינע ברויט שכוח אייבערשטער האסט געמאכט אזא ברויט כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה יצא האט ער יוצא געווען ער דארף נישט מאכן קיין המוציא ראה תאנה זעט א פייג ואמר וואו דאס איז א שיינע פייג געלויבט ביסטו אייבערשטער. כמה נאה תאנה זו ברוך המקום שבראה. יצא, האט ער יוצא געווען. ר' מאיר האלט, עני וועג וויאזוי דו דאנקסט דעם אייבערשטן, דברי ר' מאיר, דף מ, עמוד ב', דף מ. וואס? קען נישט? עני שפראך? גיין נישט צו רבי יוסי אומר, ניין ניין ניין ניין ניין ניין, מען קען נישט יוצא זיין קיין ברכה, נאר די נוסח וואס די חכמים האבן מתקן געווען, כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות, ווער ס'אנטוישט, פארטוישט, פון די וועג, מטבע הייסט ווי א קוין, דו מאכסט א פאלשע קוין, דו מאכסט א פאלשע דאלער, גייסט אין תפיסה, די חכמים האבן אוועק געלייגט, א ניקל איז פאר א עפל, א דיים איז פאר א. איז פאר א בונדל, א קוואדער איז פאר וויין, א דאלער איז פאר ברויט, אויב דו טוישסט אויף ממטבע שטבעו חכמים בברכות, לא יצא ידי חובתו, נישט יוצא, נו לכאורה, העלף מיך ארויס. ר' מאיר זאגט אלע מיני וועגן, סאו לכאורה רב הונא וואס זאגט אז וואס, אז אז אויף ברויט און אויף וויין קען מען נישט יוצא זיין מיט שהכל, לכאורה גייט ער ווי וועם? ווי ר' יוסי. אז מ'איז משנה ממטבע שטבעו חכמים. און ר' יוחנן וואס זאגט אז מ'קען יוצא זיין מיט שהכל אויך אויף ברויט, איז לכאורה ווי וועמען? ווי ר' מאיר. אינעווייניג אין גמרא נימא מ'קען זאגן רב הונא דאמר כרבי יוסי, און ר' יוחנן דאמר כר' מאיר אמר לך ניין, איך קען זאגן בכלל נישט דאס. רב הונא קען זאגן ניין, אנא דאמרי איך קען אויך אויסקומען אפילו ר' מאיר. אפילו ר' מאיר וואס ער האלט אז איינער רופט זיך אן, wow דאס איז א שיינע ברויט. האט מען יוצא געווען, ווייל עד כאן לא קאמר ר' מאיר התם, ווייסט וואס ר' מאיר זאגט, אז ווען מ'איז משנה ממטבע שטבעו חכמים איז מען יוצא, ווייל ער האט גערעדט כאטשיג פון ברויט, אלא היכא דקא מדכר שמיה דפת, למעשה, האסט נישט געזאגט שהכל נהיה בדברו, האסט געזאגט, wow, ס'איז א שיינע ברויט! אפשר ר' מאיר האט אויך געהאלטן ווען מ'זאגט שהכל נהיה בדברו אויף ברויט, האט מען נישט יוצא געווען, אבל היכא דלא קא מדכר שמיה דפת, אז דו זאגסט נישט ארויס די ווארט ברויט אויף ברויט, אז אפילו ר' מאיר איז מודה מען איז נישט יוצא געווען, און די זעלבע זאך ר' יוחנן קען דיר אויך זאגן, איך האב אויך נישט צוטון מיט די מחלוקת, ר' יוחנן וואס ער האלט אז א שהכל איז מען יא יוצא בדיעבד אויף ברויט, ער קען אויך שטימען מיט ר' יוסי, אמר לך אנא דאמרי אפילו ר' יוסי איך קען אויך אויסקומען ר' יוסי. עד כאן לא קאמר ר' יוסי התם, ווייסט וואס ר' יוסי זאגט, אויב איינער רופט זיך אן אויף א ברויט, wow, ס'איז א שיינע ברויט, אלא משום דקאמר ברכה דלא תקינו רבנן, למעשה האט ער זיך געמאכט אן אייגענע ברכה. אבל אמר שהכל נהיה בדברו וואלט ער ווען גענומען א ברכה וואס די חכמים האבן מתקן געווען און געלייגט אויף ברויט אדער אויף וויין, וואס דאס איז א נוסח ברכה דקינו דתקינו רבנן, איז אפילו רבי יוסי מודה, במילא ס'האט נישט צו טון די מחלוקת רב הונא מיט רבי יוחנן מיט די מחלוקת אויף דעם. פארציילט די גמרא א ראיה, בנימין רעיא, בנימין די פאסטעך, כרך ריפתא, ער פלעגט עסן ברויט, ואמר, און ער פלעגט זאגן נאכן עסן, אנשטאטס בענטשן הזן, האט ער געזאגט אויף זיין שפראך, בריך מריה דהאי פיתא, געלויבט איז דער הער פון דעם ברויט, אמר רב האט רב גע'פסק'נט פאר די בנימין הרועה, יצא ער האט יוצא געווען מיט דעם די חיוב פון בענטשן, פרעגט די גמרא אזוי, רב זאגט אז ער האט יוצא געווען, ווען ער רעדט זיך אויף זיין שפראך בריך רחמנא רב אליין זאגט דאך והאמר רב כל ברכה שאין בה הזכרת השם, ווי לאנג דו זאגסט נישט ברוך אתה השם, ברוך אתה השם, אז דו געדענקסט די מחלוקת אויבן, רב מיט רבי יוחנן קריגן זיך צו מ'דארף זאגן, צו ס'איז גענוג השם, צו מלך עולם, רב זאגט מ'דארף זאגן השם אינה ברכה, ענטפערט די גמרא דאמר ער האט טאקע געזאגט בריך רחמנא ער האט צוגעלייגט רחמנא, רחמנא איז איינע פון די נעמען פונעם אייבערשטן, רחום, רחמנא, מריה דהאי פיתא, פרעגט די גמרא אבער והא בעינן שלש ברכות, בענטשן איז נישט נישט גענוג מיט הזן, מ'דארף זאגן הזן, נאכדעם דארף מען דאנקען די אייבערשטער אויף. ארץ ישראל מיט ברית און תורה און נאכדעם אויף ירושלים ענטפערט די גמרא מאי יצא דקאמר רב דאס וואס רב זאגט אז ער האט יוצא געווען נמי מיינט ער צו זאגן יצא ידי ברכה ראשונה ער האט יוצא געווען די ברכה פון הזן נו פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן וואס קומט דעמאלטס רב מחדש זיין רב האט געזאגט פאר בנימין רעיא אז ער האט יוצא געווען ער האט געזאגט בריך רחמנא בריך רחמנא מריה דהאי פיתא ס'איז דאך א משנה וואס זאל ער זאגן אז אף על גב דאמרה בלשון חול אז אפילו ער זאגט עס אויף זיין שפראך אויף ענגליש אויף רוסיש אויף שפאניש האט ער יוצא געווען נו וואס תנינא ס'איז דאך א משנה מסכת סוטה ואלו דברים בכל לשון ואלו נאמרים בכל לשון ס'איז דא זאכן וואס מ'דארף נישט זאגן דווקא אויף לשון קודש פרשת סוטה די פרשה פון א סוטה זאגט רש"י כשהכהן משביע ווען דער כהן באשווערט איר וידוי מעשר ווען מען גייט זיך מתוודה זיין בערתי הקודש מן הבית קריאת שמע און תפילה און דאווענען און ברכת המזון ווי זע איך דאך פון דא אז מען קען וואס קומט רב מחדש זיין זאגט די גמרא איצטריך ער קומט מחדש זיין א גרויסע חידוש ווען נישט רב סלקא דעתך וואלט ער געקענט מיינען אמינא הני מילי ווען איז יוצא דאמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון קודש דאס אז ער טייטשט איבער ברוך אתה ה' ווי מ'זאגט אויף אידיש געלויבט ביסטו באשעפער אלוקינו אונזער גאט מלך העולם קעניג פון דער וועלט הזן את העולם כולו וואס שפייזט די גאנצע וועלט בטובו מיט זיין גוטס בחן אבער אויב זאגט ער אבער אבער אבער אבער לאמיר זאגן אבער אבל לא אמרה בלשון חול כי היכי דתקינו רבנן בלשון קודש ער מאכט זיך א נייע דאנק בריך רחמנא רעיא דהאי בריך רחמנא מריה דהאי פיתא לא קא משמע לן דאס איז די חידוש רב אז מ'האט יא יוצא געווען אה, זאל איך גיין ווייטער די גמרא, אדער זאל איך זיך אפשטעלן. נאך א קליינע שטיקעלע גמרא. וואס האט מען געהאט געהאט? וואס האט מען געהאט אויבן? רב זאגט אמר רב כל ברכה שאין בה הזכרת השם, אויב איז נישטא הזכרת השם, דו זאגסט נישט דעם אייבער אינה ברכה. רבי יוחנן האלט כל ברכה שאין בה, ס'מוז אויך האבן חוץ די אייבערשטער סתם בערל, אויך עס מלך העולם, מלכות, אינה ברכה. אמר אביי כוותיה דרב מסתברא. כ'האב א ראיה צו רב, אז ס'איז גענוג די אייבערשטער סתם מ'דארף נישט זאגן מלך העולם. דתניא, שטייט א ברייתא ביי די פרשה פון וידוי מעשר, לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי. וואס מיינט עס צו זאגן לא עברתי? לא עברתי איך האב נישט עובר געווען מלברכך, ווען איך האב אפגעשיידט תרומות און מעשרות, האב איך געמאכט א ברכה. ולא שכחתי איך האב נישט פארגעסן פון דיך אייבערשטער, מלהזכיר שמך פון דערמאנען דיין נאמען עליו ווען איך האב גע ברוך אתה השם. ואילו מלכות לא קתני, די ברייתא רעכענט נישט אויס אז מען דארף אויך זאגן מלכות, האב איך א ראיה צו ראיה צו, האב איך א ראיה צו רב, אז ווען מען מאכט א ברכה דארף מען זאגן ברוך אתה השם. ר' יוחנן. וואס רבי יוחנן זאגט ווען ער האלט זיך מנחם אז וואס? האלאו איינער האלט מיט אדער איך רעד פלעין צו די קעמרע? העניש האלאו? רבי יוחנן וואס איז נאך דארף זאגן מלכות תני ער לערנט אזוי ער איז מגיה ולא שכחתי איך האב נישט פארגעסן פון דיך אייבערשטער מלהזכיר שמך און מלכותך עליו וויזוי אויף וואס? מ'קען דאווענען זייער שפראך? יא. און צווייט מאל א פרישע משנה, האט מען שוין גערעדט וואס פאר א ברכה מאכט מען? כיצד מברכין על הפירות? אויף פירות פון די ביימער בורא פרי העץ, פירות פון די ערד בורא פרי האדמה, און ועל דבר שאין גידולו מן הארץ, זאכן וואס וואקסט נישט פון דער ערד, אומר מ'מאכט שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו אלץ האסטו באשאפן. וואס טוט זיך על החומץ? איינער האט וויין ס'איז געווארן עסיג? אדער נובלות? די גמרא האט א מחלוקת וואס מיינט נובלות, נובלות קען מיינען אדער פרוכט וואס איז צו לאנג געבליבן אויפן בוים און די זון האט עס אפגעברענט, אדער פארקערט, ס'איז אראפגעפאלן פאר ס'איז צייטיג געווארן, די ווינט האט עס אראפגעבלאזן, אדער על הגובאי, אויף היישעריקן, טהור א הייש, אונז ווייסט מען היינט נישט די מסורה פון היישעריק וואס איז טהור. אבער טהור'ע הייזשעריקן מאכט ער שהכל נהיה בדברו. רבי יודא האלט ניין. כל שהוא מין קללה, יעדע זאך וואס איז א קללה, למשל, אז דו מאכסט וויין, עס איז געווארן עסיג, איז דאך א קללה. אז דו מאכסט, אז דו האסט הייזשעריק, הייזשעריק קומט אויפעסן די ביימער, די טריע, אדער נובלות, איז אין מברכין עליו מאכט מען בכלל נישט קיין ברכה. ס'תנא קמא האלט אפילו אויף וויין מאכט מען דאך געווענליך וואס? בורא פרי הגפן, אבער אז ס'ווערט עסיג, גייט ער אראפ מיט א שטאפל, און ער פארלירט. נאך הלכה, וואס טוט זיך, וואס מאכט מען קודם א ברכה? נעכטן איז געווען חמשה עשר, כ'ווייס נישט יעצט קענסט הלכות, האסט א גאנצע טיש מיט פירות, וואס איז, וואס מאכט מען די ערשטע ברכה? כ'הער נישט. איז היו לפניו מינים הרבה רבי יהודה אומר אם יש ביניהם מין שבעה אויב ס'דא פון די שבעת המינים עליו הוא מברך מאכט מען אויף דעם די ערשטע די ברכה וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה די טייטש וואס ס'איז ביי אים באליבט אויף דעם מאכט ער א ברכה דאס איז שוין מארגנדיגע שיעור לאמיר קודם גיין די ערשטע חלק מיט תנו רבנן על דבר שאין גדולו מן הארץ אויף זאכן וואס וואקסט נישט פון דער ערד כגון בשר בהמות בהמות פלייש חיות חיות פלייש עופות עופות פלייש טשיקן, דגים, פיש, אומר שהכל נהיה בדברו, על החלב אויף מילך, על הביצים אויף אייער, על הגבינה אויף קעז, אומר שהכל נהיה בדברו, על הפת שעיפשה, האסט ברויט, ס'הייבט שוין אן צו ווערן אביסעלע פארשימלט, אויב ס'איז אינגאנצן פארשימלט מאכט מען בכלל נישט קיין ברכה אויף דעם, אז ס'איז אביסעלע גרין, מ'קען עס נאך עסן. אדער ועל היין האסט וויין שהקרים, ס'איז שוין אנגעפאנגען אביסעלע צו שפילן, ס'איז נאכנישט קיין עסיג, אדער ועל התבשיל שעבר צורתו, ס'איז אביסל פארדארבן געווארן, מ'קען עס נאך עסן, אומר שהכל, על המלח אויף זאלץ ועל הזמית אויף זאלץ וואסער, ועל כמהין ופטריות אויף מאשרום. אומר שהכל אויך מאכט מען א שהכל. פרעגט די גמרא מאשרום? מאש שוועמל, אין אידיש איז עס שוועמלעך. שוועמלעך מאכט מען א שהכל? ס'וואקסט דאך פון דער ערד. למימרא דכמהין ופטריות לאו גדולי קרקע נינהו, ס'איז נישט קיין גדולי קרקע. והתניא, יעצט האבן מיר דאך געלערנט די אנדערע ברייתא, הנודר מפירות הארץ, איינער מאכט א נדר איך גיי נישט עסן קיין פרוכט פון דער ערד, אסור בפירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות. מאשרום, שוועמל, איז נישט קיין פירות הארץ. אבער אויב מאכט ער אן אזא נדר. ואם אמר, איך מאך א נדר, איך גיי נישט ארום פון כל גדולי קרקע עלי. אלע זאכן וואס וואקסן פון דער ערד, אסור אף בכמהין ופטריות. זע איך דאך בפירוש אז מאשרום, שוועמל, איז וואס? גדולי קרקע. סא פארוואס מאכט מען אויף דעם א.

מאי נובלות? א מחלוקת רב זירא מיט רב אילעא? חד אמר איינער זאגט בושלי כמרא, אויסגעברענטע טייטלען וואס די זון ברענט אויס אויפן בוים, וחד אמר פארקערט, תמרי דזיקא, טייטלען וואס די ווינט האט אראפגעבלאזן. פרעגט די גמרא א מורא'דיגע קשיא. תנן האבן מיר געלערנט אין די משנה רבי יהודה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו, יעדע זאך וואס איז א מין קללה מאכט מען נישט קיין ברכה. אויף וואס גייט רבי יהודה ארויף? העלא? איינע פון די זאכן וואס די תנא קמא זאגט וואס מאכט מען א שהכל אויף נובלות, און רבי יהודה זאגט ס'איז א מין קללה, בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא די זון האט עס אפגעברענט, היינו דקרי ליה מין קללה, עס איז פארברענט געווארן, און למאן דאמר תמרי דזיקא מאי מין קללה, וואס איז די מין קללה? וואס איז דאס א מין קללה? אראפגעפאלן פון די ווינט? ס'איז נישט נתקלקל געווארן. כ'פארשטיי טאקע אז ס'איז אראפגעקומען פאר ס'איז געצייטיג געווארן, אבער ס'איז נישט קיין מין קללה. זאגט די גמרא, איך האב מוזן טאקע זאגן אז רבי יהודה קריגט נישט אויף נובלות, אשארא. ווען רבי יהודה קריגט זיך אויף די תנא קמא און ער זאגט אויף מין קללה מאכט מען נישט קיין ברכה, רעדט ער פון חומץ און פון היישעריק. אבער נובלות איז טאקע לויט דעם מאן דאמר איז נישט קיין קללה. איקא דאמרי פארקערט, די קשיא גייט אנדערש. בשלמא למאן דאמר בושלי כמרא לא, די קשיא גייט צו די תנא קמא. תנא קמא האלט אז מ'מאכט א שהכל אויף וואס? העלאו?

תנא קמא האלט שהכל און ר' יהודה האלט אז ס'איז א מין קללה. די מחלוקת פון ר' זירא מיט ר' אילעא וואס נובלות מיינט איז אויף א אנדערע משנה, כי פליגי ווען קריגט זיך ר' זירא מיט ר' אילעא בנובלות תמרה, ס'דא א משנה וואס זאגט נישט די ווארט נובלות, נובלות תמרה. דתנן האט מען געלערנט אין א משנה במסכת דמאי, הקלין שבדמאי. עטס ווייסט אז די הייליגע חכמים האבן געמאכט א גזירה אין ארץ ישראל אז אויב מען קויפט פירות פון עם הארץ דארף מען און ער זאגט עס איז געמעשר'ט דא מאי אונז ווייסט מען נישט וואס דאס איז ווייל מען האט געזען אז די עם הארצים זאגן פלעין זיי מעשר'ן און עכט מעשר'ן זיי נישט אבער עס איז דא זאכן וואס מען האט מיקל געווען הקלין שבדמאי אז מען זאגט אז מען דארף נישט נאכאמאל אפשיידן אויף דעם

אז כ'האב עס געמעשר'ט קען מען זיך פארלאזן ווייל ספיקן, ס'איז א ספק, הוא דפטור, אבער הא ודאן ווען ס'איז ודאי חייב דארף מען יא אפשיידן מעשרות, פארוואס? ס'איז געהעריגע פירות. אויב דו קויפסט לאמיר זאגן נובלות תמרה פון אן עם הארץ, לויט דעם מאן דאמר וואס הייסט דו קויפסט פאר פארברענטע טייטלען ער זאגט כ'האב עס נאכנישט געמעשר'ט דארף מען עס געהעריג מעשר'ן, אלא למאן דאמר תמרי דזיקא אז נובלות תמרה מיינט טייטלען וואס איז אראפגעפאלן פריצייטיג פון בוים. איז ודאן אין אין אין אין ווען איז פטור סיי ווען מען קויפט עס פון אן עם הארץ און אז דו קויפסט פון א פלעינער מענטש וואס ער זאגט ער זאגט קלאר אין פנים אז איך האב עס נישט געמעשר'ט דארפסטו דעם מעשר'ן ודאן חייב איז דאך הפקרא נינהו די הלכה איז אז איינער פון די תנאים וואס פירות דארף האבן כדי ס'זאל זיין מחויב במעשרות, ס'דארף זיין נשמר, ס'דארף האבן א באלעבאס, ס'דארף זיין א זאך וואס מ'לייגט אוועק, א זאך וואס איז הפקר איז פטור פון מעשרות, ס'פאלט אראפ פון די ווינט, די באלעבאס איז עס מפקיר. כאפסט די קשיא? נאכאמאל. קלין שבדמאי. איז נובלות תמרה? וואס איז דאס נובלות תמרה? נובלות תמרה איז אויב ס'איז טייטלען וואס פאלט אראפ פון די בוים פאר ס'ווערט געצייטיגט איז עס פטור אפילו פון א פון א מענטש ווען ער זאגט דיך אין פנים אז כ'האב עס נישט גע'מעשר'ט ענטפערט די גמרא ניין הכא במאי עסקינן ס'רעדט זיך שעשאן גורן דער מענטש וואס האט עס צוזאמגענומען פון הפקר ער האט געמאכט פון דעם א געהעריגן גורן אויף אזא אופן איז עס חייב במעשר ווייל דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב לקט דער ארעמאן וואס וואס פיקט לקט אדער שכחה אדער פאות, לקט שכחה און פאות דארף מען נישט מעשר'ן, ווען א ארעמאן גייט נעמען פאות אין א פעלד דארף ער נישט מעשר'ן, אבער אויב גייט ער און מאכט א גורן פון דעם, א געהעריגע ביזנעס א גמר מלאכה, הוקבעו למעשר, שטימט עס ווייטער? סאו נאכאמאל, אונזער משנה יאנקי וואס מיינט נובלות? ניין, נישט קיין מחלוקת. אונזער משנה וואס אונזער משנה וואס מיינט נובלות פארברענטע טייטלען די אנדערע משנה אין דמאי דארט איז די מחלוקת איכא דאמרי איז דא וואס זאגן דארף מען מאל אויף נאך א קליינע שטיקל גמרא בשלמא למאן דאמר תמרי דזיקא די קשיא גייט פארקערט אז די מאן דאמר וואס האלט תמרי דזיקא אז נובלות תמרה אין דמאי מיינט תמרי דזיקא תמרי איז זייער פיין פארוואס דא אין מסכת ברכות רופט ער עס אן פלעין נובלות און דארט רופט ער עס אן נובלות תמרה ווייל ס'איז צוויי זאכן ביי אונז אין ברכות נובלות מיינט פארברענטע טייטלען דארט מיינט נובלות תמרה אבער אלא למאן דאמר היינו דהכא קרי לה נובלות סתמא והתם קרי לה תמרה אלא למאן דאמר בושלי כמרא אז דא און דארט ביידע זענען פארברענטע טייטלען ניתני אידי ואידי נובלות תמרה זאל שטיין אין ברכות נובלות תמרה און אין דמאי נובלות תמרה או אידי ואידי נובלות סתמא וואס איז דא איינמאל נובלות און דא איינמאל נובלות קשיא איך האב זייער ליב ווען די גמרא פירט אויס מיט די ווארט קשיא ווייסט וואס מיינט קשיא? תיובתא מיינט ווען מען פרעגט אפ איז מען פסק'ט נישט אזוי קשיא מיינט ס'איז גוט האסט א גוטע קשיא אבער אזוי די משנה בלייבט משנה ס'איז גארנישט האסט א גוטע קשיא און די משנה בלייבט משנה ס'דא נעבעך בחורים אינגעלייטלעך אינגעלעך נישט אינגעלעך האבן נאך נישט א קשיא אויף די אמונה פארוואס אזוי פארוואס אזוי א גוטע קשיא האסט א גוט פארוואס ווייל די אייבישטער פירט די וועלט יא ארי און וואס האבן רויס נאנט געשיט היינטיגע שיף, אם שמוע תשמע, ווי מער א מענטש לערנט, אלץ מער איז ער זוכה אז ער באקומט מער חכמה פונעם אייבערשטן, ואם יפנה לבבך, אז א מענטש דרייט זיך ליידיג, שוב לא תשמע.

משא כ מה שווער שטארקער וועסטו האבן נאך חידושים מ'דארף איבערהערן נאכאמאל איבערגיין נאכאמאל איבערגיין נאכאמאל ס'איז א מורא'דיגע חיזוק פאר מלמדים אז זיי קומען אריין אין כיתה וואס זאל מען היינט רעדן וואס זאל מען היינט זאגן נאכאמאל די זעלבע דיבורים נאכאמאל ביים דאווענען רעדט מען נישט נאכאמאל יעצט דאווענט מען איך האב זייער הנאה געהאט, איך דערמאן זיך אלט אלט אלטע מעשות פון מיין מאמע. א טיטשער האט איר געקאלט אמאל אז דיין טאכטער דאווענט נישט קיין איין ווארט ביים דאווענען. דאווענט נישט מער. נו, מאמע האט איר געפרעגט, ווען האט איר די לעצטע מאל געדאווענט? ווען האט איר די לעצטע מאל געדאווענט? וואס וואס אז די טאכטער דאווענט נישט? סא, מען קוקט אויף א, די קינד, די קינד, ווען האט איר געדאווענט די לעצטע מאל?

זעהסט? אלטע חדר. פאווער. פאווער. אין יא פאווער, האלט ביי גארנישט. די פאווער וואס די ביסט. איך האב זיך נעכטן צו דעם שיקער אין מיטן דאווענען. דאס זיצט אין בעק, אין בית מדרש. איך זאג פאר א הייליגע מוד יעצט. וואס טראכט די קאפ אריין? וואס טראכט די קאפ אריין? איך וויל דיך זען דאווענען אין די זייט וויאזוי דו דאווענסט עס. דאווענסט מיט יראת שמים? דעמאלטס פארשטיי איך, די ווילסט עס איבערגעבן פאר די קינדער. האב נישט אזוי געזאגט, וואס פארוואס? וואס פארוואס נישט? געדענק אין א א א מגיד שיעור האט אוועקגענומען א א א באטל פון א בחור ווייל ער טרינקט אזוי. נישט פאר א גאלאן, נישט א באטל פון א גאלאן, נאר א פערטל גאלאן, פערטל?

בחורים האבן מיר געבעטן זיי זאלן גיין צום גראסערי פאר שבת קויף הערינג מיט אייער קיכל מ'פלעגט דא דאווענען א יאר מיט א מיטוואך א לאנגע דאווענען א בחור איז הונגעריג געוואלט קידוש מאכן אינדרויסן כ'ווייס צו גלייך נאך עלינו ווייל ער גייט מאכן די סעודה שידער ווען געוואר געווארן עס אוועקגעכאפט און וואס טוסטו מיט דעם מאכן א קידוש שבת נאכמיטאג ווער עסט די הערינג

ניין, נישט זאל אויפהערן מחנך צו זיין די קינדער, נישט אויפהערן יעצט זאגן פאר די קינדער מען רעדט נישט בשעת'ן דאווענען. אבער וויאזוי דו זאגסט עס, בכלל אז דו זאגסט אויפן קינד ער איז א פויער, קענסט שוין צוזאמפאקן דיינע כלים, קענסט שוין אהיימגיין, ס'א שאד די צייט. אויב דער קינד איז א פויער, קענסט שוין אהיימגיין, ס'א שאד די צייט. ס'א שאד די צייט, דאס איז באמת.

אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען זיצן מיט די קינדער, נאכאמאל איבער זאגן פאר די קינדער די זעלבע זאך שיינערהייט, און נאכאמאל מחנך זיין, און נאכאמאל איבער זאגן, און קוקן גוט אויף זיי, זוכה זיין צו קענען אויפבויען א שיינע וועלט.